לזכות חיה מרים בת פרידא שתחיה ביום ההולדת שלה כ ו שבט. לזכות יוסף הכהן בן שרה דבורה שיחיה ר ד ביום ההולדת שלו כ ו שבט. משיחת י' שבט תשס ו.

חש ביי א חלק גדול מן הנוער פון דער יוגנט אויף עניינים וואס זיינען ניט תורה ומצוות, במילא האט זיך באדארפט זיין מיט א פשיטות אט די אלע וואס זיינען פארבונדן מיט חינוך הכשר, אז יעדע רגע פון שארית הפליטה פון די פאר שעות וואס מען האט אויף חינוך בד' אמות של תורה מוז מען זיי אויסנוצן אויף אויפבויען דעם יסוד, און דערנאך אז מען האט נאך אביסל צייט אנהייבן בויען די ערשטן פלאר, און אז דער אייבערשטער עט העלפן און מ'עט האבן דערנאך נאך מערער שעת הכושר וועט מען בויען נאך א פלאר און נאך א פלאר ביז וואנעט דאס עט ווערן א בנין וואס ראשו וואס מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, איז דער חשך אויף אזוי פיל גרויס אז אפילו אט די עניינים פון יהדות און אפילו אט אט די עניינים פון מצוות מעשיות וואס מ'האט אויף זיי געלייגט אכט אין די ישיבות אמאליגע צייטן מעבר לים, וואס ווי געזאגט פריער האבן זיי לגמרי נישט געדארפט טראכטן וועגן עניינים של יראת שמים און לגמרי נישט געדארפט טראכטן וועגן מצוות מעשיות, איז אף על פי כן איז האט מען עפעס אין דערויף אויך געטאן, איז דער חשך געווארן אזוי גרויס אז וויסענדיג אז מען מוז טראכטן און בויען מן היסוד, און וויסענדיג אז מען האט דעם בחור צי די מיידל מער ניט ווי אף א פאר שעה א טאג, און דערנאך האט מען ביי זיי צוגעגזלט זייער לעבן און מען האט עס אפגעגעבן אדער אין עניני הרשות אדער רחמנא ליצלן נאך טיפער. ניצט מען אויס אט אט די צייט אויף בויען עניינים של תפארה און בויען עניינים טאקע פון קדושה, נאר לויט דעם וואס דאס איז פורח באוויר, ווארום מען גרייט נישט צו אונטער דעם מח אז דער מח זאל האבן א גולגלת, וואס זאל אויף די אויף איר מגין זיין, און אז די קאפ זאל זיך געפינען אויף פלייצעס און מיט די הענט און פיס, וואס זאלן איר אויסהיטן און פירן ווי וואו א מענטשליכע קאפ דארף זיך געפינען, און נוצן די ידיעות אויף די צד הטוב, זאל ניט זיין די חכמים המה להרע, און אויף אזוי פיל וואס להיטיב לא ידעו.

יראים ושלמים, במילא דארף זיך דארפן זיי זיך מכיר זיין וואס עס פעלט אין די תלמידים, איז וואס מער ער איז מקושר מיטן עבר און מיטן דרך החינוך פון עבר ליגט ער זיך אין זיינע ד' אמות און פארגעסט זיך אז ער האט גענומען אויף זיך אחריות המלאכת שמים, אז די עלטערן גיבן אים איבער די קינדער, און זיי זאגן אים, מיר גיבן דיר איבער אן ענין וואס א גולם וואס ניט נאר שלא נגמרה צורתו נאר וואדען שלא הותחלה צורתו, און דאס וואס דו וועסט מיט אים טאן איז גוט, און דאס וואס דו וועסט מיט אים טאן וועט קיין אנדערער ניט טאן, און וויסן זאלסטו וויסן זיין אז יעדער טאג נאך דריי אזייגער צי נאך פיר אזייגער איז דער קינד פארנומען מיט עניינים ווי דער רבי זאגט אין מאמר שאין בהם ממש, און בשעת דער בחור צי דער מיידל וועט ווערן אלט כך וכך שנים האט ער שוין בכלל ניט וואס צו טאן מיט די עניינים פון ישיבה, ווארום ער גייט אוועק אין וועלט און ווערט א יענקי גלייך מיט אלע איבעריגע יענקיס. און אף על פי כן איז ער פארנומען מיט עניינים וואס ליגן אין רקיע השביעי, און דארטן איז זיין פארנעמען זיך מושרש בעצמות, תורה איז מושרש אין עצמות ומהות אין סוף ברוך הוא, אבער זיין תפקיד איז ניט פארענטפערן א רמב"ם, דאס איז א געוואלדיגע זאך, אבער זיין תפקיד איז אז אט דעם קינד וואס ער האט באקומען, און וואס ער ווייס ניט ניט קיין צורת אלף אין לייענען, ער ווייס ניט קיין אלף אין עיקרי ויסודי היהדות, דארף ער אנהייבן מאכן פון אים א אידן את הנפש אשר עשו בחרן, און בשעת מ'וועט קומען צו גיין צו א חת ס דערנאך מ'וועט זיך וועלן פארענטפערן אז ער איז געווען פארנומען מיט הויכע זאכן און וואס דאס איז אמת'ע זאכן, און וואס וואס קען זיין העכער פון תורה ס'איז דאך כל חפצי שמים, איז אויך אינם שווים לדבר אחד של תורה איז דאס במה דברים אמורים ווען ער וואלט ניט גענומען אויף זיך אט די מלאכה און ווען ער וואלט אויף זיך ניט גענומען קיין אחריות פון א נשמה פון א בן ישראל אדער פון א בת ישראל, האט ער גענומען אויף זיך אחריות איז האט ער דעמאלט האט ער ביי זיך א פיקדון און דא העלפט נישט קיינע זאכן ער דארף אים צושטעלן און צושטעלן פון דעם גולם אנהייבן מאכן אין דערויף די צורה און זאל דערנאך אויך זיין א נגמרה צורתו און דאס קען נישט זיין אין אן אנדער אופן איידער מ'וועט נישט אנהייבן די קינדער דערציילן וואס אידישקייט איז, און דערנאך נישט אנהייבן קוקן צי זענען זיי מקיים מצוות מעשיות בפועל, נישט חס ושלום זיי ווילן עובר זיין במזיד, זיי ווייסן פשוט נישט וועגן וואס ס'האנדלט זיך, און נאך דערויף אז דאס איז באווארנט האט מען רשות, און מען האט דעמאלט אויך א, און ס'איז דעמאלט אויך א תועלת אויף גיין און לערנען מיט זיי עניינים נעלים שבתורה. איי איז דאך די קשיא איז די גמ' שטייט דאך אין מדרש הלוואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו און ויתר הקדוש ברוך הוא אויף אלע דריי זאכן, ולא ויתר אויף ביטולה של תורה, איז דאס איז גערעדט געווארן בשעת ס'האנדלט זיך וועגן אט די וואס ווייסן וועגן די מצוות און וואס ווייסן וועגן די עבירות און וואס ווייסן וועגן לימוד תורה, במילא איז דאך מער ניט וואס ער וויל טאן אויף צו להכעיס.

ניט מען פרעגט ביי אים צו האט ער זיך געוואשן נעגל וואסער, צו האט ער געזאגט מודה אני, צו האט ער געזאגט ברכת התורה, איז דאך א שאלה צו מעג מען גאר מיט אים לערנען תורה, און אויב אפילו דאס רעדט מען מיט אים ניט אפ, אז נאכן לערנען תורה זאל ער וויסן זיין אז ער דארף דאוונען מנחה, און דארף דאווענען מעריב און פארן עסן וואשן זיך ווארעם אניט איז רחמנא ליצלן ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי שטעלט מען אים אריין אין אט דער דרגה און ואשימם בראשיכם ואשמם חסר זאגט ער דאך אין דערויף אין ספרי אז האשמה תלויה אין די ראשים וואס דאס איז דער מלמד צו דער ראש ישיבה צו דער ראש מתיבתא וואס מיט אים געפינט זיך אט אט די כיתה. איי איז דאך די קשיא די ישיבה האט דאך א משגיח און האט דאך א פרינציפל און על פי אלע סדרים וחוקים איז בשעת אים גייט אריין א בחור דארף ער פריער דורך גיין כמה וכמה כיתות וואס דארטן דארף מען מיט אים לערנען די אלע עניינים, איז דער קינד איז דאך ניט שולדיג, ס'איז מער ניט וואס ער קאן זיך אויסטענה'ן מיטן צווייטן ראש ישיבה, צו מיט א צווייטן מלמד, פארוואס האסט מיר דערלאנגט א אינגל צו א מיידל וואס זי ווייס ניט קיין התחלה ניט פון אידישקייט, במילא איז א שאלה וואס קען איך מיט איר טון, אבער בשעת דער קינד וועט קומען מיט אים טענה'ן און זאגן אז מיר איז געבליבן אינגאנצן א פאר שעה יעדער טאג און אט אט די פאר שעה האסטו פון מיר געקאנט מאכן אז מיין נשמה זאל זיין פארבונדן בהשם אלקיכם ובאלקיכם וואס דעמאלט וואלט געווען חיים כולכם היום, האסטו אויסגענוצט די צייט אויף אזענע זאכן וואס לחדד את המח. וואס דו דו האסט אין דעם א טעם, אבער ער ווייס ער ניט וואס איז דערפו דערצו דערפון צוקומען, ווארום בשעת ער גייט דערפון אוועק איז ער פארנומען דרײַ און צוואַנציק שעה א מעת לעת אין עניינים וואס שלעפן אים אין די צווייטע זייט און עניינים וואס זיי זיינען מטמטם את המח ומטמטם את הלב, במילא קאן דאך די תורה צו אים ניט צוקומען בשעת אינמיטן איז אריינגעלייגט